מורי ורבותי, ס'איז היינט ערב שבת חול המועד סוכות, אזוי ווי די עיקר זאך וואס אונז טוען סוכות, ווער ס'זעהט די חסידישע רעבעס, אפשר אויך די מקובלים, די עיקר עבודה פנימית, די עיקר זמן וואס זיי האבן זיך געקאכט, מ'קען זאגן אדער עוסק געווען אין א פנימיות'דיגע עבודה, עבודה פנימית, עבודה פון שמחה, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. איז געווען אין די זמן אין די ענין פון די נענועים פון די ארבע ד' מינים בשעת ההלל צו בשעת הברכה זעהט אויס אז דאס איז א ס'הייסט אונז האבן גערעדט ס'דא מצוה פון סוכה וואס סוכה איז טייטש ווי דאס קען מען זאגן אזוי ווי די בית דאס איז די כלליות'דיגע ציור פון די חג הסוכה זעהט אויס אזוי ווי א סוכה זאג אלעמאל. אויב מען מאכט א פיקטשער, ס'איז דא אמאל מען גייט אין א בית מדרש אדער אין די קינדער מאכן פיקטשערס פון יעדע יום טוב וועט מען זען פיקטשערס, פסח וועט מען זען דריי מצות מיט פיר כוסות, שבועות וועט מען זען איך ווייס הר סיני, סוכות וועט מען זען א סוכה, דאס איז די ערשטע ציור, צווייטע ציור איז די ד' מינים, מען וועט זען די לולב, אתרוג, ערבות, הדסים. דאס איז די צווייטע ציור פון סוכות זעהט אויס סוכות, און אזוי ווי אונז לערנען לכאורה אזוי קומט אויס ווען איז מען עוסק אין די עיקר די עיקר עבודה פון זיצן אין די סוכה, מ'קען נישט זאגן אז זיצן אין די סוכה איז אזא שטארקע עבודה, זיצן אין די סוכה איז מנוחה בסוכות תשבו מ'זיצט אזוי ווי ישיבה, ס'איז נישט קיין עמידה, ס'איז נישט קיין עמידה כאילו איז מרמז אדער מוותר, מ'זאגט מ'שטעלט זיך, מ'שטעלט זיך ארבעטן, מ'שטעלט זיך דאווענען, מ'שטעלט זיך טון עפעס. סוכה זיצט מען, ס'איז געשמאק, ס'איז מ'קען זאגן א שמחה, א געוויסע מנוחה, ס'איז סוכה. אבער די עיקר זאך וואס מ'טוט, און וואס טוט מען אין די סוכה? מ'שאקלט לולב, אזוי האבן די מקובלים האבן געזאגט אז ס'פאסט אז מ'זאל שאקלן לולב אין די סוכה, ווייל דאס איז דאך אין די סוכות, אבער אפילו אז נישט, ס'איז אין יום טוב סוכות וואס דאס איז א סוכה, דאס איז די.

און איך שטיי אויף דעם, עס איז, איך ארבעט אויף דעם, מען רעדט, רוב מענטשן וואס זענען, ווילן זיין עובדי השם, וואס ווילן עפעס טון, אונז ווילן אמת'דיג עוסק זיין אין די אור פנימי, אונז ווילן, אונז ווילן נישט גלייבן זאכן, אונז ווילן נישט, עס איז דא א גרויסע הארה פון סוכות, יא יא, דאס איז אור מקיף, דאס קען זיין ס'איז א מצב, מען גייט אריין אין סוכה, מען פילט זיך גוט, אבער די וואס מען טוט, מען זעצט זיך לערנען א שטיקל גמרא, אדער א שטיקל זוהר, אדער וואס איז דאס? דאס הייסט אור פנימי, דאס הייסט ס'איז א קונה, א קנין אליינס, א מענטש האט א קנין אין די תורה, ס'איז דא קניני תורה, ס'איז דא קניני מצוות, דאס הייסט א אור פנימי, דאס הייסט ס'באלאנגט פאר דיך, דאס איז תורה דיליה, בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה, יא, עס ווערט זיין אייגענעס, אייגענע תורה און אייגענע ד' מינים, איך זאג עס אלעמאל, ולקחתם לכם, שתהא לקיחה לכל אחד ואחד, דאס איז א גרויסע אור פנימי, מען דארף מיין אייגענע ד' מינים, פארשטיין אז עס איז נישט גענוג, איז אזוי זאגט דער אר"י אז. סיי די סוכה סיי די לולב האבן ביידע בחינות, יעדע זאך אין די וועלט באופן כללי האט צוויי די ביידע בחינות סיי אור פנימי סיי אור מקיף, אבער ס'איז א גרויסע חילוק אין די זמן, און ס'שטימט זייער גוט מיט וואס איך זאג. ווען איז די אור מקיף די אור פנימי פון די סוכה? די אור פנימי פון די סוכה איז אין די ימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות, אדער פון ערב יום כיפור ביז ערב סוכות מער ווייניגער, אדער ביז די ערשטע טאג סוכות, דעמאלטס איז די אור פנימי דער ארי רופט עס די אור פנימי פון אימא, אבער דאס איז די אור פנימי וואס איז שייך צו די ענין פון די סוכה. אנדערע ווערטער, ווען מיר פארשטייען זייער גוט, דעמאלטס בויט מען די סוכה, ווען ווען טוהן אונז די עבודה פון מאכן א סוכה ערב סוכות, יא די טעג צווישן יום כיפור, איינער האט עס געמאכט שוין ערב יום כיפור, אדער די באופן כללי די זמן נאך מען האט אויסגעענדיגט די עבודה פון עשרת ימי תשובה, נעמט מען זיך די עבודה פון בויען א סוכה, מען בויט א סוכה, מען קען זיין בפנימיות, מען פארשטייט מען לערנט די הלכות פון סוכה, מען פארשטייט די ענין פון די סוכה, דאס איז אלס פאר סוכות, סוכות אליינס איז שוין דאס איז דאך די אור מקיף פון די סוכה, דאס איז, עס קומט צו וויזיטן אושפיזין, עס טוט זיך לעבעדיג אבער עס איז, אונז טוען שוין נישט, עס איז שוין.

איז זייער וויכטיג די אריזל ס'איז געווען מענטשן ס'איז געווען ס'איז דא אזא מנהג אין אנדערע פוסקים אז מ'מאכט נענועים אויך בשעת די הקפות שאקלט מען אביסל די לולב זאגט די אריזל ניין מ'דארף נישט שאקלן די לולב בשעת די הקפה די גאנצע זאך פון הקפה איז אז דאס איז דאס איז א זאך וואס איז שוין אליינס דאס איז קען זיין האסט געארבעט אויף דעם בשעת די נענועים נאכדעם אזוי דאך די סדר קודם מ'מאכט די נענועים נאכדעם די הקפות אבער דאס איז שוין א זאך אליינס דארף מען נישט זיין שאקלען דא וואקט מען ארום די בימה בנחת רואיג מ'טאנצט אפשר מ'דארף נישט שרייען די הושענא ס'איז דא טאקע עשרה אבער ס'איז נישט קיין זאך פון עבודה ס'איז ס'איז א אור מקיף ס'קומט עס קומט פון זיך אליינס סאו דאס איז די צוויי צוויי ענינים וואס איז דא כסדר אין די סיי אין די סוכה און די און די ממילא קומט אויס אז די עיקר זאך וואס אונז טוען סוכות איז מען שאקלט אביסל די לולב, מען מאכט א נענוע, מען מאכט זיך מתבונן, קען זיין אזוי ווי מחשבה איז אויך דא א נענוע, א קשיא, א תירוץ, א חקירה, מען גייט פרואווט אריינגיין טיפער, מען פרואווט עומד אויף די זאך, מען

ארבעת המינים פון די לולב, די אתרוג. און למעשה איז עס אינטערעסאנט אז אזוי ווי אסאך שטיקלעך זוהר זענען געדרוקט אביסל צומישט, די שטיקל וואס איך וויל לערנען, איך זאג וואו ס'איז, און די עולם וועט יעצט קענען אריין קוקן אינעווייניג אויב איינער וויל משלים זיין מסתם עס שרייבן די גאנצע זאך, און איך וועל אביסל רעדן וואס איך פארשטיי וואס מ'קען לערנען. איז דאס געדרוקט אין צוויי פלעצער אין פרשת אמור אין דף קד עמוד א' עמוד ב', און דארט שטייט אויך צוגעצייכנט אז די המשך המאמר, עס איז נישט נאר די המשך אזוי ווי אינמיטן, עס פעלט א שטיקל, איז געדרוקט אין פרשת ויחי אין דף רכ עמוד א' אין פרשת בראשית, און זעהן וואס די שייכות מיט ויחי פארדעם האט די דרוקער זיי האט אריינגעשטעלט אבער לויט די ריכטיגע סדר, מען דארף עס לערנען אויף איין המשך און אויב איינער האט די. איך דא אין אוצר החכמה האב איך האב די רמק אין די ספר אור יקר האט מסדר געווען זייער שיין די זוהר באופן כללי ער האט געמאכט סימנים איז אין פרשת אמור סימן יב איז דא די גאנצע זוהר על הסדר און מען דארף נישט טאנצן מיט אנדערע בענדער ס'איז געדרוקט על הסדר די שטיקל וואס אונז ווילן דא וואס ווילן דא לערנען. איז כדי לאמיר ענדיגן לאמיר נאר עפענען די ספר. די זוהר הייבט אן לקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל, ר' שמעון פתח, ר' שמעון האט געעפנט די ענין מיט א פסוק, און די פסוק גייט ער אדורך גיין, די גאנצע דרוש וואס מען גייט דא מסביר זיין, און די ענין פון די ד' מינים גייט זיין געבויט ארום, אזוי ווי אונז רעדן כסדר, דורך מען גייט עס עפענען מיט די פסוק, מען גייט עס זינגען אויף די ניגון פון די פסוק, און דאס גייט אונז זה למד על זה, מען וועט לערנען פון די פסוק וואס אונז ווילן פון די עשרה, און די פסוק איז אזוי, די פסוק איז אין ספר ישעי' און ישעיה הנביא זאגט כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו זאגט די אייבערשטער זאגט ישעיה הנביא בשם די אייבערשטער אלעס וואס איז נקרא בשמי אלעס אלע נבראים אלעס באמת איז קען זיין נקרא בשמי קען זיך רופן אויף מיין נאמען איז בשמי מען קען עס ליינען אזוי אביסל צוויי וועגן בשמי ולכבודי פאר מיין אין מיין נאמען און פאר מיין כבוד האב איך עס באשאפן און יצרתיו אף עשיתיו איז לכאורה על פי פשט נאך דריי נאך לשונות איך האב עס געמאכט איך האב עס געפארעמט איך האב עס געשאַפֿט, באַשאַפֿן, פֿאַרשידענע וועגן פֿון זאָגן, פֿאַרשטייט זיך על־פּי קבלה, אַזוי ווי דער עולם געדענקט איז דאָ בריאה, יצירה, עשייה, און ס'האָט כּאילו דרײַ עולמות, דער זוהר דרשנט אַלע מאָל בשמי ולכבודי, דאָס הייסט כּאילו עולם האצילות, דאָס איז עולם פֿון שמי, עולם וואָס איז שמו של הקדוש ברוך הוא, נאָך דעם דאָס ווײַטער דאָ, די עולמות פֿון יצירה, בריאה, עשייה, דאָס איז מער פֿאַקטישע עולמות, מער מגושמדיקע עולמות, אָבער זיי זענען אויך בשמי ולכבודי, ס'איז דאָ

מצוות איז נעמען חפצי פון די עולם, יא מען נעמט א לולב וואס וואקסט אין די וואלד, די בעל התניא איז געווען זייער, איז זייער נתפעל געווארן פון דעם זייער אסאך מאל, מען נעמט א אתרוג, דאס איז סתם א פשוטע אתרוג א פראסטע אתרוג א שטיקל פרוכט וואס וואקסט, און מען כאפט עס אן ולקחתם לכם איז די אתרוג ווערט א נוקבא דז"א דאצילות, לשון הקבלה וואס ער האט ליב צו ברענגען, דאס הייסט. דאס איז די כתפוסה, כל הנקרא כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, אלעס וואס איך האב געמאכט, קען מען טרעפן אין מיין נאמען, קען מען טרעפן אז מיין נאמען זאל נקרא זיין אויף דעם, און עס זען ווי אזוי, און עס איז דא א גאנצע סדר, יצרתיו אף עשיתיו, אבער, דאס איז, דאס איז א מורא'דיגע אור וואס מען קען זען אין די ד' מינים באופן מיוחד. שטייט לקחתם לכם, מען נעמט עס צו זיך, ס'הייסט, ס'איז דא א געוויסע לקיחה, און חז"ל האבן עומד געווען אויף דעם אין די מדרשים און אין די ספרי קבלה אוואדע, אז דאס איז א געוויסע לקיחה, וואס נעמט ער? דער ראפשיצער רב פלעגט זאגן ביי זיין דרשה, אין הושענא רבה אלעמאל, אז אונז האלטן די לולב, האלט מען, האלט מען גאט אין די הענט, דער ראפשיצער רב פלעגט זאגן, אז איינער האלט א צווייטער. ווער ווער ווער האט ווער איז די באלעבאס ווער קען זאגן פאר וועם וואס צו טון אוודאי דער וואס האלט זאגט פאר די מאמע האלט איר קינד אדער איינער וואס האלט א שטיקל א דאלער ער טוט מיט די דאלער וואס ער וויל איז די ד' מינים הייסט לקחתם לכם שמי ולכבודי יא ס'איז פרי עץ הדר אבער ס'איז דאך אויך בשמי ולכבודי ווער ס'קען די צווייטע פסוק אין ישעיה באופן כללי אסאך פסוקים, יא, און דאס איז מסביר וואס ס'מיינט די פסוק. אלעס וואס איז דא אין די וועלט, איר נעמט עס פון די וואלד, איר נעמט עס פון פעלד, די פרי עץ הדר, אבער די פסוק זאגט אלעס וואס מ'נעמט איז לשמי ולכבודי, און אוודאי ווען מ'נעמט עס א מצוה, דאס הייסט מ'איז קורא שם השם אויף דעם, מ'מאכט א ברכה, אשר קדשנו במצוותיו וציווני על נטילת לולב, אויפן נעמען די לולב, וואס הייסט נעמען די לילה? נעמען עפעס א זאך וואס וואקסט אין די וועלט, און זאגן אויף דעם, שמי ולכבודי, בשמי ולכבודי בראתיו. דאס איז די טייטש פון נעמען א לולב. איז דאס הייסט אונז כאפן אן גאט מיט אין די הענט. אלעס איז נישט כאפן אונז אן גאט מיט די הענט, אבער דאס איז מפורש, דאס איז ולקחתם לכם. דאס איז אויב דער ראפשיצער האט געזאגט, אויב אזוי זאג איך דיך, זאלסט מאכן א ישועה, זאלסט מאכן די גאולה, וואס וואס ער האט געבעטן אדער וואס ער האט געוואלט, דאס איז די די ווארט, די גאנצע די תוקף, די די געוואלדיגע שמחה, די געוואלדיגע, דאס הייסט א אור פנימי, דאס הייסט א זאך וואס אונז כאפן אין די הענט, דאס גלייבן, דאס הייסט אור מקף, דער אייבערשטער איז איבעראל, אלעס איז, אויב מען כאפט אים אן, מען זאגט, דא איז עס, איך האב דיך. דאס איז די פסוק וואס רבי שמעון האט געעפנט מיט דעם. ער האט אנגעהויבן זייער אינטערעסאנט ווי ער האט אנגעהויבן מען דארף מען דארף פארשטיין ווי איז די עיקר ווי איז די עיקר שמי ולכבודי ווי טרעפט מען גאט'ס נאמען ווי טרעפט מען גאט'ס צורה גאט'ס פיקטשער, גאט'ס פארעם, גאט'ס מהלך אין די וועלט. אוודאי בעיקר אין די אדם, אזוי ווי ער זאגט, זאגט דער רבי שמעון, כל הנקרא בשמי, ווער איז דאס כל הנקרא בשמי, אזוי כדרך המדרש, ווי אזוי? דא אדם, דאס איז דער אדם הראשון, ווי אזוי ווייס איך, דקודשא בריך הוא קרא ליה בשמיה, אדער ברא ליה בשמיה, בדיוקניה, איך ווייס די נוסחאות דא, פארט איז די כוונה די זעלבע. דער אייבערשטער האט, ווי איז דער גרעסטער שמי ולכבודי, דער גרעסטער מפורש'דיגער שמי ולכבודי, און אוודאי שטייט ויברא אלקים את האדם בצלמו, דער אייבערשטער האט געמאכט א מענטש בצלם אלהים ברא אותו, איז דער אייבערשטער האט גע- דעם מענטש, ווי ווילסטו טרעפן די געטליכסטע שמי, דער אייבערשטער'ס נאמען אויף דער וועלט, א מענטש, א מענטש איז דאך געשאפן געווארן בצלם ודמות פון די אייבערשטער, בצלם ודמות פון די אלהים, זאגט דער זוהר ער גייט אביסל אריין.

נאכדעם איז דא א שם הווי', יעדע איינער ווייסט וואס שם הווי' איז, שם אלהים, שם הווי' הייסט א העכערע שם, הייסט מער קלאר, הייסט הייסט הווי' אליינס, שם אלהים הייסט אסאך מאל אלהים, קען זיין השופט, אלהים לא תקלל, זאגט די זוהר, קודם דארפסטו זיין בצלם אלהים, אנדערש ווען א מענטש טוט דין, דו מוזט גיין ראש השנה, יא, אנגעהויבן ראש השנה איז צלם אלהים, ס'איז א מדת הדין, מ'הייבט אן בצלם ווען די אייבערשטער מאכט דין, אלהים שופט את הארץ. די מענטש הייסט אויך אלהים ווען א מענטש טוט די ענין פון דין, אזוי ווי אונז זאגן נעשה שותף, לדון דין אמת לאמיתו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, ער קאכט זיך ער גייט אין די ענין פון די אלהים, אלהים לא תקלל, קללת אלהים תלוי, די ס'איז אלעמאל ווען ס'איז די ענין פון דין, די ענין פון מידת הדין, ווען די מענטש טוט מידת הדין, ווען די מענטש איז מרכבה צו מידת הדין איז ער די שם אלהים, דאס הייסט ויברא אלהים את האדם בצלמו, אדער אין אנדערע ווערטער איז ער ווערט נקרא בשמי, וויאזוי ווערט ער נקרא בשמי? אזוי ווי דער דיין ווערט נקרא בשמו, ער טוט צדק און משפט אזוי ווי די ספירת המלכות, אזוי ווי די שם אלהים טוט צדק און משפט אין די וועלט, און די אייבערשטער משפט'ט די וועלט אין ראש השנה, דער מענטש איז א משפט, אדער ווען ער באקומט אפילו א עונש, איז אלעס איז עס השראות פון די שם, פון די שם אלהים. אבער מען דארף דאך וויסן, ס'שטייט, נעשה אדם בצלמינו כדמותינו, ס'הייסט ס'דא צוויי מדריגות, ס'הייסט ס'דא צלם און דמות, ס'דא נעשה אדם, ס'דא כביכול צוויי שמות וואס מאכן די. וואס מאכן די אדם, וואס די אדם איז א מרכבה פאר דעם. און דעם גייען אונז לערנען אביסל, מ'דארף צוריק גיין, מ'דארף יעצט קוקן ווייטער אין די אנדערע פרק, וועט מען לערנען די ענין פון די אז ס'דא זכר ונקבה ברא אותם. וואס האבן געלערנט שוין שטייט דא א מינוט איך קום אזוין. דאס הייסט ווען ווען א מענטש איז בשלימות ווען עס איז דא א יחוד דעמאלטס הייסט ער אויך בצלם הוויה. ס'איז נישט צוריסן נישט נאר אזא זאך צלם הוויה באופן כללי אבער די שם די שם הוויה מיט די שם אלקים צוזאמען האבן געמאכט די מענטש דאס הייסט די צלם קען זיין די שם הוויה די דמות איז שם אלקים, דאס הייסט נעשה אדם ווען ער איז זאגט דער זוהר, אז ער האט געליינט, והא אוקימנא, דכתיב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, בשעת ווען איז בצלמנו כדמותנו, דאס הייסט דאך דא א סתירה, איינמאל שטייט בצלם אלהים, איינמאל שטייט בצלמנו כדמותנו, נעשה אדם, ס'דא נאך א מדריגה. זאגט דער זוהר, דאס איז ווען ס'איז ווען ס'איז ביי ביידע, דהיינו וכך הוא בזווגא דתרוייהו בצלם ודמות, ואדם מדכר ונוקבא דאס הייסט ווען א מענטש האט א זכר און בשעת א יחוד ווען למשל ווען איז א מענטש ווען טוט א מענטש ווען איז א מענטש אויף די ענין אויף די מדריגה פון סיי השם הוויה און סיי השם אלהים נישט נאר ווען טוט די נאר ווען מאכט א פריה ורביה ווען מענטש מאכט די ענין פון זיווג ווען א מענטש איז מוליד קינדער ווען מענטש צו בגשמיות צו ברוחניות אבער אוודאי בגשמיות ויאמר להם אלהים פרו ורבו ווען א מענטש האט די ברכה פון פרו ורבו דעמאלטס איז ער הוויה אלהים דעמאלטס איז ער אויך א מרכבה צו די ענין וואס די אייבערשטער איז א בורא די אייבערשטער איז א יוצר עולמות, דער אייבערשטער איז א די כח היצירה, קריעטיוו פאוער, נישט נאר א דזשאדזשינג פאוער, דאס איז איינע פון גרויסע, ס'איז די העכערע מדריגה, אין סך הכל פשוט'ע טייטש וואס אונז זאגן, מידת המלכות הייסט זי דזשאדזשט, זי דן'ט, זי טיילט אפשר פאר יעדעם איינעם לפי חלקו, אבער דאס איז נאכנישט כח היצירה, כח היצירה קען זיין א העכערע כח, דאס איז שם הוויה. און דעם ווען ס'איז דא צלם ווען ס'איז דא א דכר ונוקבא און די ווען א מענטש האט א דכר ונוקבא מיר האבן גערעדט באריכות ראש השנה וועגן דעם אז ס'דא א גאנצע סדר אנצוקומען צו די מדריגה אפשר שמיני עצרת וועט מען אנקומען צו דעם בשלימות אבער דאס הייסט א ריכטיגע צלם און דאס הייסט א ריכטיגע בשמי ולכבודי דאס הייסט אפשר שמי איז איינס און לכבודי איז א צווייטע כ'מיין מ'קען אריינגיין פונקטליך וויאזוי צו טייטשן אבער ס'איז דאס איז די דאס איז די ענין פון בצלם אלוקים ברא אותו, דער מענטש איז בצלם אלוקים נברא. און יעצט דארף מען פארשטיין אזוי ווי אונז זאגן, אזוי ווי אונז האבן אנגעהויבן, אז ס'איז דא צער, ס'איז דא זאכן וואס זענען געשען אליינס און מען דארף אבער טון אויך. וויאזוי אז מען דארף עס טון? מען דארף טון עפעס כדי צו היטן די צלם אלוקים, צו מאכן די צלם אלוקים. און דא גייט די זוהר אריין באריכות, אפשר. מען דארף עס פארשטיין, טראכט איך זאל עוסק זיין בעיקר אין דאס אדער בעיקר אין די המשך. אבער דאס איז די זוהר וואס מען ווערט וואס דא הייבט גייט עס אריין אביסל אין די שטיקל וואס הייבט זיך אן אין פרשת ויחי. איך זאל זאגן בקיצור די סיבה פארוואס שטייט אין פרשת ויחי ווייל דא הייבט עס אן צו רעדן וועגן חיים. דאס איז אויך זייער דא איז די זוהר בעיקר מסביר די ענין פון די צלם וואס יעדער איינער ווייסט האט צו טון מיט די ענין פון הושענא רבה. עס איז געווען א מנהג צו קוקן אויף די צל, דאס צל דאס איז דער ענין פון די צלם, און איך וועל שוין מסביר זיין א מינוט, און די צלם דאס איז די חיות פון די מענטש, דאס איז די די פלאן פון די מענטש, ווערט א מרכבה, ווערט א ווערט א דמות בצלם אלהים ברא אותו, איז די טייטש אזוי, לאמיר לאמיר אביסל לערנען, זאגט די זוהר אזוי, מען דארף וויסן. און די זוהר זאגט אזוי, מען דארף עס הערן אביסל וואס ער זאגט, כ'וועל עס פראבירן, ס'איז א אביסל א משל אדער א דמיון, זייער א זייער א שטארקע דמיון, זוהר זאגט מ'האט געטראפן, און מ'וועט לערנען, לאמיר לערנען, לאמיר לערנען וואס ס'שטייט, ויברא אלהים את האדם בצלמו, מען זאגט ווען איז ווען איז די עיקר ויברא אלהים, בשעת בשעת הזדווגות, בשעת ווען א מענטש איז זיך מזדווג באשתו, דעמאלטס בעצם ווערט חל אויף אים די בצלם אלהים, ווערט ער, ער איז כביכול די שם הוויה, די ווייב איז די שם אלהים, דא ווערט א, ווערט א, מ'מאכט א נייע וועלט, מ'מאכט א נייע נשמה.

אלמלא ניתן רשות לעין לראות וואלסטו געזען אויפן קאפ בשעת דו מאכסט א זיווג וואלסטו געזען אויף דיין קאפ אין פראנט פון דיך העכער דיין קאפ אזוי ווי א מענטש כאילו א כאילו ס'שטייט א צלם אדם און די צלם דארף אריינגיין אין די אין די בעיבי וואס גייט געבוירן ווערן מען האפט אז די די יא מען מאכט מ'איז עוסק אין די ענין פון מאכן פון מאכן מענטשן קומט א צלם ויברא אלהים את האדם בצלמו און די צלם שפעטער ווען די קינד ווערט געבוירן מיט דעיס גייט ער א גאנץ לעבן, און דעי, און דאס איז זיין, הייסט אויף דעם זאגט דער זוהר די פסוק אך בצלם יתהלך איש, אלץ וואס א מענטש גייט, גייט ער נאר מיט דעי צלם, דאס הייסט דעי צלם וואס כאילו זיין, אויב זיין טאטע און מאמע וואלטן געהאט שכל וואלטן געווען בעלי רוח הקודש, און עס קענען זעהן ממש ווען זיי זענען מוליד ווי די צלם גייט.

וואס איז וואס איז די וואס איז די טייטש? די טייטש איז פשוט אזוי. די גאנצע זאך וואס אונז רעדן, די גאנצע ענין פון אונז ווילן וויסן וואס איז די כוונה באמת פון די פון די לולב, פון די סוכות, פון בעצם פון כל העולם כולו, פון ראש השנה, פון יום כיפור. אזוי ווי אונז לערנען אין די וועלט. מען דארף קענען מאכן א מענטש אין דעם. דאס איז די דאס איז די נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אנדערע ווערטער אונז דארפן קענען מאכן. א וועלט ווי ס'איז כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, און דאס איז דאס איז די מענטש, דאס די מענטש ער איז די עיקר, ער איז די וואס מאכט עס, ס'הייסט אז דא באופן כללי אלעס איז נקרא בשמי, אבער קיי ס'איז נישט נקרא, ס'איז נישט, מ'דארף עס קענען זאגן, מ'דארף עס קענען מברר זיין, ס'איז א מענטש ער קען עס זאגן, ער קען עס מסביר זיין, ער קען עס גלייבן אפילו, אבער עס איז א, ס'איז א מענטש. צו זיין א מענטש איז נישט קיין פשוט'ע זאך, ס'איז דא אך בצלם יתהלך איש, אך איז א מיעוט, ס'הייסט, ס'איז דא אנשים, ס'הייסט דאס דאך די עומק וואס אונז זאגן דא. ס'איז דא אנשים וואס דרייען זיך אויף די וועלט, זיי האבן נישט קיין צלם, אזוי ווי דער רמב"ן זאגט טייטש אויף די פסוק, סר צלם מעליהם, זאגן חז"ל ס'נישט דא קיין צדיק ווייל ס'נישט דא קיין צלם, ס'נישט דא קיין צל. ס'הייסט זיי לעבן דאך, אבער עס איז כאילו עס האט נישט קיין, עס מאכט נישט קיין שאטן. מען קען האבן אנדערע מאל, איך מיין לעצטע יאר אביסל מאריך געווען צו מסביר זיין די ענין פון די צל וואס איז מבטא אז א מענטש האט טרי די, די גאנצע ענין. אבער עס מיינט פשוט אין די אין די אין די ענין דערפון מיינט. ס'איז דא מענטשן וואס זיי זענען פלאך, זיי זענען פיקטשערס פון מענטשן. אזא א פיקטשער פון א מענטש, שיין אויף אים א פלעשלייט, שיין אויף אים די לבנה יא, פון די נאכט פון הושענא רבה, ער גייט נישט מאכן קיין שעדאו, ווייל ער איז פעיק, אויף א פיקטשער, ס'איז דאך פשוט יא, אויף א פיקטשער קומט נישט קיין שעדאו יא, איך האב א בילד פון א מענטש, אפשר איז עס א פאלשע צלם, צלם מיינט נישט א פיקטשער, צלם מיינט א טרי די פיקטשער, ס'איז א דמות, ס'איז א לעבעדיגע זאך. אויב איך האב א, אויב דו ביסט א, ס'דא מענטשן וואס זיי לעבן טאקע, זיי לעבן דאך א גאנצע לעבן, אויף דאס הייסט רשעים בחייהם קרויים מתים, דאס הייסט, ער איז נישט עכט א מענטש, ער איז נאכנישט אמת'דיג געבוירן, ער האט קיינמאל נישט באקומען זיין צלם אלהים, ער איז ער איז אזוי ווי א פיקטשער פון א צלם אלהים, ער זעט אויס די זעלבע, יא האט ער אויך אויגן מיט א נאז מיט א מויל און ער גייט און ער קומט, אבער ס'פעלט אים די צלם, דאס הייסט אך בצלם יתהלך איש, דאס הייסט, און די זוהר כאילו אויב די זוהר זאגט אויב מ'עס אויב מ'עט האבן א השגה העט ער קענען זעהן אז אפשר דא וועגן דעם סתירות און די אר"י רעדט וועגן דעם אבער פון הושענא רבה אדער פון דרייסיג טעג פאר ער שטארבט, ויחי יעקב, יא די לעצטע ויקרבו ימי ישראל למות, ערגעץ וועט מען זעהן אז עטוואס האט נישט קיין צלם ממילא ווייסט ער ביז אפאר טעג וועט ער שטארבן, אבער דאס איז מער א כלליות'דיגע ענין אויך, מער א פנימיות'דיגע ענין. מ'דארף מ'דארף קענען זיין א מענטש וואס האט א צלם אלוקים, וואס מ'קען אויף אים זאגן אך בצלם יתהלך איש, נישט א פיקטשער פון א מענטש, ס'איז זייער וויכטיג נישט צו זיין א פיקטשער פון א מענטש, זיין א מענטש אליינס, א מענטש אליינס, א מענטש האט א צלם אלוקים, וואס מ'קען אויף אים זאגן לשמי ולכבודי, בשמי ולכבודי בראתיו. יעצט. גייט אונז גייט אונז אמעריקא איך גיי איך גיי פון דעם זאגט ער עס איז זייער וויכטיג מען זאל נישט מסרב זיין נישט טועה זיין צווישן די צלם פון א איד מיט א גוי עס הייסט מען דארף קענען לעבן מען דארף זיין א לעבעדיגע מענטש מיט א צלם יעצט לאמיר לאמיר איך סקיפ אביסל איך וויל צוריק גיין פארן פרשת ויחי קען מען זעהן אזוי יעצט נאר מען וועט אביסל גיין ווייטער פון די ענין ס'הייסט ממילא ס'איז דא לאמיר פארשטיין ס'איז דא ראש השנה ס'הייסט דא ראש השנה די אייבערשטער איז דן איבער די וועלט הייסט וואס הייסט דן? איז דן צו מען קען זיין א מענטש, צו מען קען זיין דער מענטש וואס ער איז דער צלם אלוהים, וואס ער גייט זיין דער נקרא בשמי לך, דאס איז די עיקר דין ראש השנה, די פנימיות הענין, אונז ווילן מאכן א מענטש, אונז ווילן מאכן נעשה אדם, אונז ווילן זען ווער איז דער מענטש, יא, השם משמים השקיף על בני אדם, לראות היש משכיל, קוקט אויף די בני אדם, משמים, ממכון שבתו השגיח על כל יושבי הארץ, ווער איז דער מענטש, ווער איז דער, ווי איז דער מענטש, וואסערע מענטש איז ער? די גאנצע זאך וואס אונז רעדן. אויב אז מען טרעפט אז ער איז נישט קיין מענטש, נעמט מען אים צו זיין צל, זעסטו ער איז טאקע נישט קיין מענטש, ס'ווערט פשוט נתברר אז ער איז נישט קיין מענטש, מיט דעם גייט ער אין הושענא רבה ביינאכט און ער קוקט ער זעט ער האט נישט קיין צלם, ער איז א פיקטשער פון א מענטש, ער איז נישט עכט א מענטש. אויב מען טוט תשובה, דאס איז די סוד התשובה פון יום כיפור, איז אז מען גייט צו די צלם אדם, מען איז זיך מחבר צו די די צלם אלקים ברא אותו דהיינו כל הנקרא בשמי, און מען איז נקרא בשמו, וועגן דעם זאגן אונז, און אזוי גייט עס אויספירן אין סוף די גאנצע מעמד, אז די אידן וואס זיי קומען ארויס, און פון די דין ראש השנה אזוי שטייט אין די מדרש פון די דין פון ראש השנה יום כיפור קומען זיי ארויס מיט די מיט די לולב אין די האנט דאס הייסט זיי זאגן אונז זענען מענטשן דאס הייסט מ'וועט אנקומען צו די לולב אין א מינוט די לולב און די אתרוג זענען אזוי ווי נאך א נאך א נאך א זיגל נאך א נאך א פיקטשער נאך א אישור אז ער איז א מענטש אזוי ער האט די חותם וואס איז די חותם המלך חותם המלך דאס איז אליינס די מענטש די צורת אדם אזוי ווי א צלם די די איז די לולב און די אתרוג און די פיר מינים זענען אליינס אזוי ווי געוויסע צלם, ווען די מענטש שטייט מיט דעם איז כאילו ס'איז א גילוי אזוי ווי די חזל זאגן לולב דומה לשדרה, אתרוג דומה ללב, הדס דומה לעיניים, ערבות דומה לשפתיים, דאס הייסט ס'איז א רמז אדער מ'קען דארף דארף אריינטראכטן ווי אזוי ס'איז אזוי קען מען זאגן אז ס'איז אזוי ווי א צלם אזוי ווי אונז האבן געזאגט ס'איז דא די מענטש וואס ער מאכט די. די זיווג איז דא אויף אים זיין קאפ כאילו א צלם, ס'הייסט ס'איז דא נאך א זאך וואס מ'זאגט נישט ער איז נישט נאר א מענטש ער איז אויך א צלם אלוהים אך בצלם יתהלך איש, זעלבע זאך אך בדלת מינים יתהלך איש, אך בדלת מינים וואס זיי קומען ארויס און זיי זאגן אונז האבן די חותם המלך אונז האבן די די הנקרא בשמי איז אוודאי דאס איז די נצח דינא נישט נאר ס'איז א רמז דאס דארף מען פארשטיין דא נישט נאר דאס איז א רמז אז מ'האט ניצול געווארן פון די דין נישט נאר אה, מען האט, יעצט ווייסט מען. דאס הייסט, דאס איז געווען די דין. די דין איז געווען צי מען גייט ארויסקומען מיט פיר מינים אדער מען גייט ארויסקומען אן קיין צלם. אזוי ווי די זוהר זאגט א מענטש, איינע פון זיינע דוגמאות דא איז אזוי, מען זאגט דאס וספרי קדמאי אמרי, אז ווען מענטש האט א קאפ, א א גוף אן א קאפ, אזוי מען קוקט אין זיין צלם און זעהט נאר די צל פון זיין גוף נישט זיין קאפ, מיינט עס אז זיין זון וועט שטארבן, אדער זיין ווייב וועט שטארבן, אדער פארקערט ער האט א קאפ אן א גוף, ס'הייסט, ער איז א קאפ, ער איז א גוף אן א קאפ, ער איז נישט עס איז נישט קיין מענטש, דאס הייסט איינע פון די ציורים, פון די פעלענדע צלם, קען איך, נישט קיין מענטש, קומסט ארויס מיט א אתרוג, האסט א קאפ, האסט א הארץ, האסט א שדרה, דאס הייסט ער איז א מענטש, דאס הייסט ער איז, ער איז דער וואס איז נקרא בשמי ולכבודי, דאס איז. יעצט פארשטייט מען, גייט מען, גיי איך ווייטער, אוקיי תא חזי זאגט דער זוהר אין עה ויחי דף ריש כף, כל הנקרא בשמי, כמה עילאין עובדי מלכא קדישא ווי געוואלדיג איז, ווי הויעך איז, די מעשים פון דעם מלך פון אייבערשטער. דהא באינון עובדין דעביד עובד די בריות מיט די זאכן וואס ער האט געמאכט אונטן די זאכן די אתרוג די לולב קטיר לון במלין עלאין זיי זענען מקושר זענען צוגעבינדן מיט די העכערע ווערטער פון אויבן און ווען מען נעמט עס אונטן דאס איז די יסוד פון די זוהר וואס זאגט אלעמאל ווען מען נעמט די לולב איז מען מעורר די ההוא עובדא דלעילא דקטיר ביה און ממילא למשל זאגט די זוהר אית מנייהו ס'דא שמות הויה ס'איז דא שמות הויה שמות אלקים די אלע זאכן און אזוי ווי כל הנקרא בשמי דאס איז די גרויסע חידוש, די גרויסע שמחה פון די וועלט, ישמח השם און ישמחו השמים ותגל הארץ. מען קען נעמען א לולב, און דער לולב איז אוחז בשמו. ס'איז א געוויסע אימעזש, א געוויסע דמות, א געוויסע וועג וויאזוי מען קען פארשטיין, וויאזוי מען קען כאפן, וויאזוי מען קען האלטן, שם הקודש. יעצט וואס גייט די זוהר טון, און מען זעט, און ס'איז אינטערעסאנט צו פארשטיין, אז עס איז דא פארשידענע מצוות וואס זענען מיוחד אויף דעם, דאס הייסט, מיר האבן גערעדט ס'איז דא פארשידענע פיקטשערס, ס'איז דא פארשידענע מצוות, ס'איז דא פסח, ס'איז דא מצה, ס'איז דא מתן תורה, ס'איז דא כ'ווייס לידער, תפילין, פארשידענע זאכן. ס'איז דא געוויסע מצוות, ווער ס'לערנט קבלה ספרים זעט, ס'איז דא מצוות וואס זיי האבן זייער ליב, למשל די מצוה פון תפילין איז א גוטע דוגמא, די מצוה פון ציצית, כ'ווייס, ס'איז אזוי ווי חלקים פון די גוף, ס'איז זייער, ס'איז א זאך וואס מ'לייגט אויפן הענט, ס'איז א לבוש, און די גמרא זאגט אז הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, ס'הייסט ס'איז דא א געוויסע.

כאילו איז מ'איז מ'קען אזוי כאילו פרעגן א קשיא פארוואס א מענטש ווערט נישט געבוירן מיט תפילין, א מענטש ווערט יא געבוירן מיט תפילין ברוחניות, דאס הייסט מוחין, די תפילין איז איז א ביטוי דערפון, זעלבע זאך, די ד' מינים, בעצם א מענטש ווערט געבוירן מיט ד' מינים, ער ווערט געבוירן מיט א שדרה און מיט א לב, נאר כדי עס מאכן א קלארקייט, אבער די גאנצע מאכט מען נישט ד' מינים, אבער עס געבן א א הכשר, א חותמת, עס איז טאקע, דאס איז די ד' מינים, ס'איז אזוי ווי חותם המלך, הנקרא בשמי, ס'איז א שם הוויה נקרא עליך, פאר דעם זאגט די זאגט די זוהר, איך האב געזען אין ר' משה די ליאון, מסתם שטייט דאס ערגעץ אין זוהר אויכעט. אבער זיי ברענגען די פריערדיגע מקובלים און וועגן דעם האלטן זיי איינער פון אזוי ווי חול המועד סוכות זאל מען נישט לייגן קיין תפילין ווייס איך אויך נישט ווייל ס'איז א אות אבער וואס איז די אות פון סוכות באופן מיוחד איז דא די ד' מינים וואס זיי זענען אזוי ווי די אות פון תפילין ס'איז א זאך דאס איז דער גוף דאס איז דער צורת האדם אליינס דער אדם וואס איז ארויסגעקומען פון די דין פון יום כיפור אבער דער אדם וואס איז באשאפן געווארן ער איז א מענטש וואס האלט די ד' מינים וואס ער איז די ד' מינים אבער די ד' מינים זענען אזוי ווי א מער מפורש ארויסגעזאגט אזוי ביי זיי. גייט דער זוהר און די רעסט פון די גאנצע דרש, א גרויסע חלק, קומט דערפון א קאפארן בסדר געזען, צו פארשטיין וויאזוי יעדע שטיקל פון די ד' מינים, וועלכע שם עס איז, וועלכע אין די כוונות ווער ס'לערנט די זוהר און די אלע זאכן עוסק, ווי איז וועלכע שטיקל, למשל זאגט ער, ס'איז דא לולב אתרוג הדס וערבה, די אלע חלקים פון די שם הווי', למשל די לולב, דאס איז די אות ו', איך ווייס נישט, כ'זאג נאר, למשל זאגט די אריזל, די אתרוג דאס איז די אות ה', אחרונה, די.

דאס איז אלץ ענינים ווי אזוי כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו, און אויף דעם זאגט די זוהר ועל דא תנינא לאחדא ליה און מעבדין וועגן דעם דארף מען אלעס מאחד זיין מ'דארף צוזאם נעמען אלע זאכן, ס'הייסט צוזאם נעמען דאס הייסט דאס איז דאך איין שם א גרויסע חלק דאס איז וואס אונז רופן די גאנצע עבודת היחודים, א מענטש איז א זאך וואס איז איין מענטש מ'קען נישט זאגן ער האט א האנט ער האט א פיס דאס איז א צובראכענע מענטש קוקט מען אויף הענט און פיס ס'איז א מענטש א מענטש האט הענט און פיס און האט אלע אברים זייער וויכטיג אזוי ווי ס'שטייט אין די לשם יחוד פון די. וואס עס שטייט אין געוויסע סידורים, והיו לאחדים בידי, עס דארף ווערן איינס, מען דארף מאחד זיין, מען דארף האלטן צוזאמען די אתרוג די לולב, דאס הייסט מען מאכט עס איין שם, דעמאלטס ווערט עס א שם, און נישט צוויי אותיות, עס איז טאקע אבני הבנין פון די שם, עס איז נישט די שם, מען דארף עס קענען צוזאמלייגן, מען דארף קענען זען די גאנצע פיקטשער, מיט דעם בעגין מען דארף טון מיט דעם א עובדא, דאס הייסט מען דארף שאקלען, אזוי ווי איך האב געזאגט, מען דארף עפעס מאכן, עס קונה זיין, און דעם איז מעורר דורך שמחה.

בראתיו, איך האב עס געמאכט, בראתיו זאגט אזוי ליחדא לי, סתם די יצרתיו, אז לאופן דמעבד בי עובדא, כ'גיי ענדיגן דא, ווייל ווער ס'וויל האט צייט קען קוקן ווען ענדע דא תנינא, דאס הייסט די ערשטע טייטש פון די זוהר, נאך א טייטש אין די פסוק כל הנקרא בשמי ולכבודי, לכבודי הייסט אלעס איז מעורר מיין כבוד, ווי דו וועסט קוקן אין וועלכע וועג איז דא א געוויסע כבודי, און די לולב און די אתרוג און די כל הנברא, כל הנקרא בשמי, בראתיו ליחדא לי, ס'הייסט בראתיו דארפסט צוזאמנעמען אלע זאכן וואס מ'געט, דאס איז די צווייטע, צווייטע ווארט אין די פסוק, ער האט נאך א ווארט, די דריטע ווארט, מ'דארף האלט עס אלעס צוזאמען, יצרתיו, וואס הייסט יצרתיו? עס האט עפעס טון מיט דעם, למעבד בי עובדא, מ'דארף עס מאכן אין אים, מ'דארף עס מעורר זיין מיט מיט א פעולה, מ'דארף אלעמאל מאכן עפעס א עפעס א כלי, עפעס א פעולה. אף עשיתיו, מיט דעם איז מען עושה לאתערא ביה חילא לעילא, דורך דעם טוט מען, וואס טוט מען? מ'טוט די שם הוויה אליינס, די שם הוויה העליון קען מען טון דורך דאס וואס מ'כאפט אן א לולב מיט א אתרוג מיט די הדס מיט די ערבות, דאס איז די, דאס איז די. איז דאס איז די אופן כללי די די ענין די כוונה פון די ד' מינים מיט די הכנה ענדיגן די ענד די ענד פון די זוהר וואס ער זאגט וועגן די משל וואס איך האב געזאגט וועגן די נצחן קרבא וועגן דעם זאגט ענדיגט מען און ענדיגן אונז און ער זאגט און זאגן

אשרי אוהב, שווי אליו.